מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט"ז, שיחה איז אין פרשת בו, פרשת בו די וואך איז נישט פרשת בו, באט אזוי ווי ס'קומט די וואך איז פסח, וועט מען לערנען א שיחה וואס אין פרשת בו איז דאך דא די מצוה וואס דער אייבערשטער האט געגעבן אז אין מצרים זאלן זיי האבן על מצות ומרורים יאכלוהו דעם קרבן פסח, איז אין פרשת בו דא דער ענין פון פון מצות וועגן דעם ענין פון די מצוה פון מצות דער רבי וועט ארויסברענגען דא זייער זייער געשמאק א געוואלדיגע געשמאקע שיחה מיט א הוראה וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם ווי מ'דארף דינען דעם אייבערשטן דער רבי וועט רעדן וועגן דעם ענין פון מצה וואס איז געווען אין מצרים פאר חצות וואס איז געווען די מצוה צו עסן על מצות ומרורים יאכלוהו דערנאך איז דא די מצות וואס זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים און דערנאך די מצה דער דריטער אופן אין די דורות וואס זיי קומען שפעטער ווי מיר וועלן גלייך לערנען אין די שיחה דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא און ס'וועט ווערן א נייעם קוק אויף דעם ענין פון פסח אויף דעם ענין פון מצות דער ענין פון יציאת מצרים דער ענין פון די גאולה העתידה און צום סוף וועט דער רבי ברענגען דעם חילוק וואס איז געווען אין יציאת מצרים און וואס וועט זיין אין גאולה העתידה און אין יעדן איינעם איז דא א חלק פונעם צווייטן זייער זייער געשמאק ארויסגעברענגט און דאס איז אין פרשת בו שיחה ד' עמוד 122 אות א' בנוגע צום ציווי אין פרשת בו ואכלו בלילה הזה וגומר ומצות וגומר אז אין דער נאכט פון ט"ו ניסן זייענדיג נאך אין מצרים האבן אידן געדארפט עסן מצה געפינט מען א דבר פלא געפינט א דבר פלא אין דעם ענין וואס די אידן האבן געדארפט עסן די מצה אין מצרים די נאכט פאר חצות. לכאורה. ביי דעם ציווי אויף אכילת מצה לדורות אין פרשת ראה, אין פרשת ראה דארטן שטייט וועגן עסן מצה אין די אלע קומענדיגע דורות ווען ס'קומט אן פסח, זאגט דארטן די תורה אין פרשת ראה, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. די תורה זאגט דארט אז מ'זאל עסן זיבן טעג מצות, לחם עוני, פאר וואס זאל עס זיין אזוי? ווייל כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, זיי האבן זיך ארויסגעאיילט גיך פון ארץ מצרים. און פון דעם לערנט מען אפ די גמרא אין פסחים, אין רמבם, און אין טור, און דער אלטער רבי ברענגט עס אין שולחן ערוך אויכעט. אז מען לערנט ארויס פון דארטן אז די מצוה מוז זיין לחם עוני דווקא, נישט קיין מצה עשירה. ס'דא לחם עוני, און ס'דא מצה עשירה. ס'זאל נאר געבן אביסל הקדמה פאר מען גייט אריין טיפער אין די שיחה, וועגן דעם ענין פון וואס, וועגן וואס ס'רעדט זיך דא. ס'דא אין דעם ענין פון מצה איז דא דריי סארטן. ס'דא דער ענין פון לחם עוני, און דאס וועט מען זאגן שפעטער, מען טרעפט שפעטער די פרטים, דאס רעדט זיך פשוט וועגן מעל מיט וואסער. דאס איז לחם עוני דערנאך איז דא מצה עשירה וואס מען האט געמאכט מיט מעל און מען לייגט אריין אין דעם וויין האניג שמן אדער אדער מילך און דערנאך איז דא א דריטע אופן וואס ס'קען זיין וואס איז דא א סארט מעל וואס עס קען נישט ווערן חמץ דאס איז אורז רייז און דוחן דאס קען נישט ווערן קען נישט ווערן חמץ דא דריי סארטן אופנים וואס ס'איז דא און די מצה וואס איז כשר הונדערט פראצענט וואס ס'דארף זיין אויף די נאכט פון פסח ווען מ'עסט א כזית די כזית מצה איז דארף עס זיין דארף געמאכט פון חיטים שעורים און כוסמין און שיפון און שיבולת שועל די זאכן וואס זיי קענען מאכן מאכן און לעבן זיי מען מאכט פון זיי מעל מען לייגט אריין וואסער ווערט עס א טייג וואס קען ווערן חמץ דארף אכטונג געבן ס'זאל נישט ווערן זאל נישט ווערן חמץ דאס הייסט לחם עוני הייסט עס אלס ברייט פון ארעמאן און דער ענין פון מצה עשירה איז וואס גבירים עסן, מען מאכט נעמט מעל מען לייגט אריין אין דעם יין, לייגט אריין אין דעם דבש, באקומט א אנדער סארט געשמאק. ממילא שטייט אין לחם עוני אין פרשת ראה כי בחפזון יצאת מארץ מצרים, לערנט מען אפ פון דעם אז די מצה מוז זיין פון לחם עוני. אז מען רעדט וועגן די דורות, ביז היינטיגן טאג ווען מען עסט די נאכט פון פסח מצה, מוז עס זיין לחם עוני. וויבאלד אז ביי פסח מצרים בפרשתנו ווערט לחם עוני נישט דערמאנט אין די פרשה אין בא ווערט נישט דערמאנט דער ענין פון לחם עוני שטייט נאר בלילה הזה מצות על מצות מרורים יאכלוהו וועגן דעם קרבן פסח איז משמע אז דעמאלט האבן אידן געקענט יוצא זיין דעם חיוב פון אכילת מצה אויך מיט מצה עשירה אין די נאכט פון פסח ווען דער אייבערשטער האט אנגעזאגט אז מען זאל עסן דעם קרבן פסח מיט די מצות און מרורים פאר חצות פאר פאר עס איז געווען מכת בכורות האט געקענט זיין א ענין פון מצה עשירה זעט מען א זייער אינטערעסאנטע זאך א דבר פלא אז מען רעדט וועגן די קומענדיגע דורות מוז עס זיין דווקא לחם עוני אין מצרים האט עס געקענט זיין מצה עשירה על פי זה איז פארשטאנדיג אז כאטש ביי פסח דורות מוז די מצה זיין לחם עוני דווקא איז אבער ביי גאולת מצרים גופא געווען אן ארט אויך פאר מצה עשירה. אין די קומענדיגע דורות, אין אלע דורות פסח דורות, מוז זיין, מוז זיין לחם עוני. מה שאין כן אין מצרים איז געווען א פלאץ אז מען קען עסן מצה עשירה. אבער דאס גופא איז דא א חילוק ווען, נישט בעת דער יציאה פון מצרים, ווארום דאן האבן די אידן געגעסן לחם עוני, שטייט דאך קלאר, די אידן מ'האט, מ'האט זיי ארויסגעטריבן פון מצרים און זענען געלאפן גיך, און עס איז געווען דארטן צרורות, די די טייג איז געווען צרורות על שכמם, זענען געגאנגען מיט דעם אויף די אקסלען, און עס האט נישט געקענט ווערן חמץ, זיי זענען געלאפן מ'האט זיך געאיילט, ממילא דאך איז לחם עוני, בשעת מען איז ארויסגעגאנגען איז געווען לחם עוני, אין מצרים, די נאכט פאר חצות האט מען געקענט עסן מצה עשירה. נאר פאר די יציאה און אלס א הכנה דערצו האט געקענט זיין דער ענין. עס איז זייער א אינטערעסאנטע זאך, א פארשטאנדיגע געשמאקע זאך, אז אין מצרים האט געקענט זיין דער רינג פון מצה עשירה, בשעת מען איז ארויסגעגאנגען פון מצרים נישט, און פסח דורות מוז זיין דווקא לחם עוני. אות ב' וועט דער רבי זאגן זייער געשמאק, אז דער גאנצער ענין פון עסן מצות היינט, איז דאך אלס א זכר אויף יציאת מצרים, איז אויב אין מצרים פאר חצות האט מען געקענט עסן מצה עשירה, מוז מען טרעפן היינט ערגעץ א מעגליכקייט אויף צו האבן צו טון מיט מצה עשירה, אויב דארט האט געקענט זיין, און מען עסט דאך מצה ווייל מען איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, דארף זיין עפעס ענדליך צו דעם, מוז מען טרעפן עפעס וואס איז ענדליך צו יציאת מצרים. וואו זעט מען עס? וועט דער רבי מסביר זיין אות ב' זייער געשמאק. אות ב' פסח מצרים איז דער מקור ושורש אויף פסח ומצה של דורות דערפאר עסט מען מצה צוליב דעם איז מובן אז דער ענין הנ"ל ביי פסח מצרים דאס וואס מען האט געלערנט יעצט אין אות א' אז ביי פסח מצרים אלס א הכנה צו יציאת מצרים איז דא א נתינת מקום אויף מצה עשירה אז בשעת ס'איז געווען פאר חצות וואס האבן געגעסן דעם קרבן פסח און על מצות ומרורים יאכלוהו האט עס געקענט זיין מצה עשירה דארף זיין דוגמתו אויך אין פסח דורות. איך מוז טרעפן אין פסח דורות אויכעט עפעס ענדליך צו דעם. וויבאלד דער גאנצער ענין פון פסח איז דאך צוליב די מצב פון יציאת מצרים. זאגט דער רבי, מען טרעפט דאס, שטייט אין מרדכי, דער מרדכי אין סוף פסחים, ווען ער רעדט וועגן די דינים פון סדר, ברענגט ער אראפ אין דעם נאמען פון רבינו מאיר. זאגט ער דעם לשון איז אזוי פונעם מרדכי בזמן שבית המקדש קיים היו עושים כל הסדר אחר הסעודה ולא היו אוכלין מצות מצווה אלא לאחר שמילאו כריסם וכו' אמאל ווען ס'איז געווען די בית המקדש איז געווען די סדר אז מ'איז געקומען די נאכט פון סדר ווי איז געווען די סדר מ'האט געמאכט די סדר נאך די סעודה קודם האט מען זיך געוואשן, געגעסן מצה עשירה, און מ'האט געגעסן די גאנצע סעודה פון פיש מיט פלייש מיט שולחן עורך מיט אלץ, נאכדעם איז געקומען דער סדר, מען האט געזאגט די הגדה, געגעסן די כזיתים מיט די אלע אנדערע זאכן. און ער לייגט צו, בימיהם היו אוכלים מצה עשירה על סעודתן, אויף די סעודה וואס איז געווען פאר דעם ענין פון סדר פסח האט מען געגעסן מצה עשירה. און דאס איז געווען אויף אזוי ווייט האט מען געגעסן ביז מילאו כריסן זיי האבן זיך אנגעגעסן אינגאנצן נאר נאכדעם וועט מען גיין מאכן דעם סדר פארוואס האט מען געגעסן מצה עשירה זאגט ער כדי אז די ברכת המוציא פון דער סעודה זאל נישט זיין אויף אויף א מצה מיט וועלכער מען וועט שפעטער ביים סדר מקיים זיין מצות אכילת מצה איך גיי דאך ערשט עסן די סעודה דעם סדר וועל איך מאכן שפעטער קען נישט זיין אז די ברכת המוציא וואס איך מאך אויף די סעודה זאל זיין אויף אויף די מצה וואס איך גיי עסן שפעטער אויף יוצא זיין ביים סדר יעצט גיי איך דאך עסן נאר צו זיין פול צו קומען דערנאכדעם צו דעם סדר אויף עסן די אמת'ע די אמת'ע מצה די מצה לחם עוני דערפאר האט מען געגעסן ביי די סעודה וואס איז געווען פאר דעם סדר פאר דעם סדר פון די הגדה מיט די אלע כזיתים מיט די אלע זאכן האט מען געגעסן מצה עשירה במילא זעען מיר אז דער מרדכי זאגט קלאר אז דער ענין פון פסח ביינאכט איז דא א ענין פון מצה עשירה דאס איז געווען בזמן בית המקדש. יעצט וועט דער רבי צולייגן אז אפילו זעט מען היינט אויכעט, איז דא א ענדליכקייט אין דעם ענין פון מצה עשירה ערב פסח. און די זעלבע זאך אזוי ווי ביי מצרים. ווען האבן זיי געגעסן מצה עשירה ווען ס'איז געווען די הכנה אויף ארויסגיין פון מצרים, אזוי דא אויכעט, ווען מען איז זיך מכין צו פסח, איז דא א ענין וואס מען קען עסן מצה עשירה. וואו זעט מען עס? דער רבי מסביר זיין. און כעין זה געפינט מען אויך בזמן הזה. כאטש מען פראוועט דעם סדר פאר די סעודה, היינט איז דאך אנדערש, היינט מאכט מען דאך דעם סדר, מען זעצט זיך אוועק, מען זאגט מה נשתנה, עבדים היינו, מיט די גאנצע הגדה, און דערנאכדעם גייט מען זיך ערשט וואשן, דערנאכדעם גייט ער מאכן דעם סדר, די סעודה. איז דער דין איז, אז ערב פסח קודם שעה עשירית, ערב פסח אינדערפרי, פאר די צענטע שעה, הגם מען טאר נישט עסן קיין מצה, מצה טאר מען נישט עסן יעמאלט, איז אבער מותר לאכול מצה עשירה, ביז שעה עשירית מעג מען עסן מצה עשירה, מצה טאר מען שוין נישט עסן פריער, ווייל ס'זאל זיין דער ענין פון דעם תענוג פון עסן די מצה מיט א געשמאק אז מען האט נאך נישט געגעסן קיין מצה, היינט גיבט מען אכטונג ביי אונז אז מען עסט נישט אפילו פון פורים עסט מען נישט קיין מצה, אבער דא שטייט אז ערב פסח קודם שעה עשירית טאר מען נישט עסן קיין מצה, רעגולער מצה, וואס מעג מען עסן? מען מעג עסן מצה עשירה. ויש לומר אז דאס גופא וואס שולחן ערוך און תורה איז מתיר לכתחילה בפשטות צו עסן דאן מצה עשירה באווייזט אז ערב פסח ווען מען מאכט די הכנות צו פסח ויציאת מצרים האט די תורה געגעבן אן ארט אויף מצה עשירה זעט מען די זעלבע זאך וואס איז געווען אין מצרים מצה עשירה פאר חצות איז א זכר פאר שעה עשירית, נאך שעה עשירית טאר מען שוין נישט עסן בכלל, אפילו קיין מצה עשירה, ביז שעה עשירית קען מען עסן מצה עשירה, זעה איך אז ס'איז נאך דער זעלבער ענין ווי ס'איז געווען ביי יציאת מצרים. דער רבי לייגט צו אין די הערה צוועלף, ראה תוס' דיבור המתחיל לא יאכל אין מסכת פסחים, אין דף צ"ט, שטייט דארט אין תוס' אבל מצה עשירה שריה, מצה עשירה מעג מען עסן. און מ'לייגט צו דארטן וכן היה נוהג רבינו תם,

א מצה וואס הייסט לחם עוני נאר נאר מעל מיט וואסער א גאנצן פסח קען מען עסן מצה עשירה אויך אבער צום סדר אויף יוצא צו זיין אדער אין חוץ לארץ ביידע סדרים מוז זיין מצה פון לחם עוני מה שאין כן אין מצרים אליין איז ביינאכט פאר פאר חצות האבן זיי געקענט עסן דעם ענין פון מצה עשירה. וויבאלד עס איז געווען דארטן אן ארט פאר מצה עשירה מוז מען דאך טרעפן אפי' אין תוכן, דאס הייסט מ'איז דאך חוגג צוליב ווייל מ'האט יעמאלט געגעסן מצה און מ'איז ארויס פון מצרים, טרעפט מען דאס זייער קלאר, אדער ווי דער מרדכי זאגט בשעת בית המקדש קיים, אדער ווי דער רבי זאגט כעין זה, אז היינט מעג מען עסן מצה עשירה ביי די הכנה צו פסח אזוי ווי יעמאלט האט מען געגעסן ביי די הכנה צו יציאת מצרים. אין אות ג' טוט דער רבי מסביר זיין דעם טעם פארוואס טאקע דארף זיין פסח דורות דארף זיין דווקא לחם עוני און נישט אזוי ווי ביי מצרים וואס מ'האט געגעסן דארטן מצה עשירה אות ג' אין דעם ציווי פון אכילת לחם עוני הנל איז דער פסוק מסביר דעם טעם הציווי ווען ס'שטייט אין פרשת ראה אז מ'דארף עסן לחם עוני שטייט דארטן קלאר פארוואס ווי מ'האט פריער גערעדט אין אנהייב שיחה האט מען געלערנט שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. דאס איז די טעם, סיבה פארוואס. כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. ובמילא, ווי רשי זאגט אויפן פסוק אין פרשת ראה, לא הספיק בצק להחמיץ. די בצק איז נישט געווארן זויער, ס'איז נישט געווארן חמץ, דערפאר האט מען געגעסן מצות וואס איז געווען לחם עוני, דערפאר דארף מען היינט אויכעט עסן לחם עוני. וויבאלד אז לחם עוני, דער ווארט וואס שטייט אין חומש לחם עוני, איז שולל נישט נאר חמץ, נאר אויך מצה עשירה, כנזכר לעיל, שטייט לחם עוני, וואס מיינט דאס? חס ושלום מ'טאר נישט עסן קיין חמץ, און ווי מ'האט געלערנט פריער, אז מ'טאר היינטיגע צייטן אין פסח דורות, טאר מען נישט עסן פסח ביינאכט מצה עשירה, דאס הייסט אז ס'דא אין דעם פסוק כי בחיפזון יצאת ממצרים, איז א טעם פארוואס מען עסט נישט קיין חמץ, און פארוואס מען קען נישט עסן קיין מצה עשירה ביים סדר. איז מסתבר אז דער כי בחיפזון יצאת וגומר איז אויך דער טעם פארוואס מען קען נישט יוצא זיין מיט מצה עשירה. ס'איז דער זעלבער טעם, מען נוצט א טעם, שטייט לחם עוני, מען לערנט ארויס פון דעם אז מען טאר נישט עסן קיין חמץ, מען דארף עסן מצה, און ס'דארף זיין א ענין פון לחם עוני, און צו דערצו זאגט מען אז ס'טאר נישט זיין קיין מצה עשירה. פרעגט דער רבי א שווערע שאלה, דארף מען פארשטיין, מיט וואס איז בחיפזון יצאת וגומר א טעם אויף דעם וואס, וואס מען איז נישט יוצא מיט מצה עשירה? א געוואלד, פשוט א געוואלדיגע שווערע שאלה. דאס וואס שטייט כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, ממילא טאר מען נישט עסן קיין חמץ און דארף עסן מצה, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, ווייל זיי זענען געלאפן און ס'איז נישט געווארן חמץ און זיי האבן געגעסן לחם עוני, דערפאר דארף עסן לחם עוני. אבער צוליב דעם ווייל זיי זענען געלאפן, און ס'איז נישט געווארן חמץ, טאר איך נישט עסן קיין מצה עשירה? וואס פאר א טעם איז דאס? ס'האט נישט, ס'האט נישט קיין זינען. אין אות ד' האבן מיר א שאלה דא, פארוואס, וואס ער, וואס ליגט דא דער טעם, בחיפ, כי בחיפזון יצאת, אז מ'זאל נישט עסן קיין מצה עשירה. אות ד' וועט דער רבי צוברענגען נאך א ענין ווי געזאגט פריער, אז ס'דא, אז ס'דא א מצה וואס

עליו מצות לערנט מען אפ די גמרא אין פסחים לערנט אפ אז מען קען יוצא זיין חובת מצה נאר מיט דברים הבאים לידי חימוץ ווייל דאס שטייט לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לערנט מען ארויס פון דעם דער אלטער רבי ברענגט עס אין שולחן ערוך אויכעט אז עס דארף זיין דווקא ווען איז מען יוצא פסח ביינאכט דעם חובת מצה דווקא מיט דברים הבאים לידי חימוץ. עס דארף זיין אויף א אופן וואס קען, וואס איז דברים דברים הבאים לידי חימוץ, נישט קיין מצה עשירה, און נישט קיין מצה פון אורז ודוחן וואס זיי קענען נישט ווערן חמץ, אז מען לאזט עס שטיין ווערט עס פשוט ס'הייבט אן ס'ווערט ווי דער לשון זאגט ס'איז מסריח, ס'ווערט ס'ווערט פארשטונקען ס'ווערט נישט ס'גייט נישט אויף אזוי ווי א טייג וואס מען לייגט אריין אין אים וואסער. במילא קומט צו אז מיר האבן שוין דא נאך א דריטע זאך מיר האבן די ערשטע זאך איז אז מ'לערנט ארויס פון דעם פון דעם זעלבן המשך הפסוקים דא לערנט מען ארויס אז מ'טאר נישט עסן קיין חמץ לחם עוני ווייל מ'איז ארויס פון מצרים איז דאס נישט געווארן זויער טאר מען נישט עסן קיין זאך וואס איז געווארן זויער מען דארף עסן מצה די צווייטע זאך לערנט מען ארויס אז מ'טאר נישט עסן קיין מצה עשירה און די דריטע זאך לערנט מען ארויס אז ס'דארף זיין דווקא פון א זאך וואס קען ווערן חמץ מען דארף אכטונג געבן ס'זאל נישט ווערן חמץ איז דער טעם פון כי בחיפזון גייט אויף אלע דריי זאכן זאגט דער רבי אויף דעם וואס מען טאר נישט עסן קיין חמץ ווי גערעדט פריער איז זייער פארשטאנדיג אויף דעם וואס מען קען נישט עסן קיין מצה עשירה צוליב כי בחיפזון איז געווען דעם רבינ'ס שאלה וואסער א שייכות האט דאס וויבאלד עס איז געווען בחיפזון קען איך נישט עסן קיין מצה עשירה טאר נישט עסן קיין ברייט אבער מצה עשירה קען איך לכאורה עסן די דריטע זאך וואס מ'האט גערעדט אז ס'דארף זיין דברים הבאים לידי חימוץ דווקא אויף דעם זאגט דער רבי איז זייער פשוט וואס דער טעם איז כי בחיפזון ווי זעט מען אויס זאגט דער רבי און די שייכות פון טעם פון כי בחיפזון כי בחיפזון יצאת אויף דעם דין אז וואס אז מ'דארף מאכן פון ווייץ פון אזעלכע וואס ס'קען ווערן חמץ און אכטונג געבן ס'זאל נישט ווערן איז דער טעם זייער פשוט ווי לערנען חז"ל אויס פון דעם קען מען זאגן בפשטות ווייל אז בפסח מצרים איז געווען א בצק וואס האט געקענט ווערן חמץ, יא, ס'איז געווען מעל מיט וואסער, מ'האט געמאכט גיך א טייג און מ'איז געלאפן. און נאר מצד דעם חיפזון איז לא הספיק להחמיץ, זע איך דאך אז וואס פאר א סארט ווייץ, וואס פאר א סארט טייג מעג מען מאכן, וואס פאר א סארט טייג קומט ארויס א מצה וואס מ'איז יוצא מיט דעם פסח ביינאכט, דווקא עס איז געווען א זאך וואס ס'קען ווערן חמץ דערפאר אויך די מצה וואס מען עסט אלס זכר ליציאת מצרים היינט עסן מיר מצה איז אויף זכר ליציאת מצרים מוזן זיי זיין פון דברים הבאים לידי חימוץ מוז זיין דא איז זייער געשמאק פארשטאנדיק פון דעם ענין פון כי בחיפזון זיינען ארויסגעלאפן וואס איז נישט געווארן חמץ איז עס ווען זיי לייפן נישט וואלט עס יא געווארן חמץ זע איך אז מ'מוז נעמען אזא סאָרט טייג וואס ס'קען ווערן חמץ און דער רבי לייגט צו זייער געשמאק דער רבי דאס מאס ביי יעדן ווארט וואס ס'מוז זיין א סיבה צו מונע זיין דאס, ס'דארף קענען ווערן חמץ, און ביי זיי יעדערער וואס גייט אריין אין א מצה בעקעריי זעט ווי מען האלט עס אין איין האקן און מען גיבט אכטונג אין די אכצן מינוט ס'זאל נישט ווערן דער ענין פון חמץ, אבער ס'קען ווערן חמץ, א סיבה צו מונע זיין דאס מען דארף עס היטן פון חימוץ, זכר ליציאת מצרים, אויפן פרט פון בחיפזון יצאת וגומר, וויבאלד עס איז געווען בחיפזון איז דאס נישט געווארן חמץ, דארף מען היינט אויכעט מאכן די זעלבע זאך, דער רבי לייגט צו אין הערה זעכצן, כמו שנאמר

בלייבט בלייבט אונז אבער די שאלה וואס האט דער איסור פון מצה עשירה צו טון מיט כי בחיפזון בחיפזון טאר מען נישט עסן קיין חמץ בחיפזון דארף מען עסן א זאך וואס ס'קען ווערן חמץ וואס האט עס צו טון אבער מיט דעם עניין פון מצה עשירה אבער מ'זאל נישט קענען עסן נאר וואס אזויווי די ביידע דינים די צוויי דינים וואס מ'האט שוין געלערנט מצה עשירה און דברים שאין באים לידי חימוץ, די צוויי זאכן, מצה עשירה, און מצה וואס ס'קען נישט ווערן חמץ, ווי געזאגט פריער דער ענין פון אורז ודוחן, האבן זיי לכאורה אין זיך דעם זעלבן חיסרון, פארוואס מ'קען נישט יוצא זיין מיט זיי די מצוה פון מצה פסח ביינאכט. זאגט דער פסוק דעם זעלבן טעם, כי בחיפזון יצאת וגומר, זייער פארשטאנדיג פארוואס, נישט אומפארשטאנדיג וויבאלד עס איז אין דעם זעלבן טעם פון כי בחיפזון, אז די צוויי סוגי מצה הנ"ל האבן בכללות דעם זעלבן חיסרון, לגבי יוצא זיין מיט זיי דעם חיוב פון אכילת מצה, זיי האבן ביידע דעם זעלבן חיסרון, וואס ביי ביידע טאר מען עס נישט ניצן פסח ביינאכט, נישט קיין מצה עשירה און נישט קיין מצה וואס איז געמאכט געווארן פון א זאך וואס ס'קען נישט ווערן חמץ. לאידך גיסא געפינט מען פון די אנדערע זייט געפינט מען אז כאטש דער דין פון מצה עשירה איז געזאגט געווארן ערשט ביי פסח דורות כנזכר לעיל סעיף א', ווי ס'שטייט לחם עוני, שטייט אין פרשת ראה, נאך יציאת מצרים, וואס דאס גייט אויף פסח דורות, איז אבער אויך ביי פסח מצרים שוין געווען דער כללות הדין, אז די מצה פון ליל פסח מוז זיין פון אזא בצק וואס יכול לבוא לידי חימוץ. געווען זייער אינטערעסאנט, אין פסח מצרים האט געדארפט זיין פון אזא סארט זאך וואס ס'קען יא ווערן חמץ. ווי מען לערנט עס אפ אין ירושלמי, ירושלמי לערנט עס אפ פון דעם פסוק, שטייט ושמרתם את המצות. ביי די מצות וואס מען האט געגעסן פאר חצות, שטייט אין פרשת בו, ושמרתם את המצות. וואס מיינט ושמרתם? מיינט אז מען זאל אכטונג געבן עס זאל נישט ווערן חמץ, אז מען מוז זאגן אזא סארט טייג וואס זאל ווערן חמץ. פון פסוק ושמרתם אז מען איז יוצא נאר מיט מצה שצריכה שימור דאס הייסט אז כאטש בא פסח מצרים האט מען געקענט יוצא זיין אכילת מצה מיט מצה עשירה ווי מ'האט געלערנט פריער אז אין פסח מצרים שטייט נישט לחם עוני לחם עוני שטייט נאר אין פרשת ראה האט מען געקענט יוצא זיין מיט מצה עשירה האט דאס אבער געדארפט זיין אזא וואס צריכה שימור ווי גייט עס צוזאמען

מען לייגט אריין אביסל וואסער ווערט עס נאך חמץ גיכער ווי מעל נאר מיט וואסער איז דא דארט א זייער אינטערעסאנטע זאך ס'איז געווען מותר צו עסן מצה עשירה ווייל עס שטייט נישט לחם עוני אבער מען האט געקענט ניצן יין אבער צולייגן צו דעם אביסל וואסער עס האט אבער געדארפט זיין אזא וואס צריכה שימור לדוגמה דורך אריינמישן וואסער מיט די מי פירות וואס דאן איז די עיסה באה לידי חימוץ ואדרבה דער אלטער רבי שרייבט אין שולחן ערוך ממהרת להחמיץ איז זעט מען דאס זייער אינטערעסאנט וואס דא איז פון איין זייט זעט מען אז ביידע זאכן האבן דעם זעלבן טעם אז מען דארף עסן א אז מען דארף עסן א פסח ביינאכט האט מען געדארפט עסן א מצה וואס קען ווערן חמץ פון צווייטן זייט האט מען געגעסן מצה עשירה ווי ארבעט דאס צוזאמען ס'האט מען געמעגט עסן מצה עשירה געדארפט אבער אריינלייגן אין דעם א ביסל וואסער אויך און ביים פסח דוירויס איז נישטא אזא זאך צו יוצא זיין פסח ביינאכט מוז זיין לחם עוני איז איז זייער אינטערעסאנט דא דארף מען פארשטיין וואס דא טוט זיך מ'עסט מצה עשירה מען דארף אריינלייגן וואסער אין דעם וואס איז דא די קאמבינעישן וואס איז דא דער ענין וואס מ'דארף ביידע זאכן צוזאמען אויכעט איז געבליבן צו פארשטיין פארוואס ביי מצה פון דורות איז דווקא לחם עוני און ביי מצרים האט געקענט זיין מצה עשירה וואס איז דא די סיבה וואס ליגט דא באהאלטן אין דעם און צווייטנס וואס קען זיין די סיבה ווי גערעדט פריערט וואס קען זיין די סיבה אז בחיפזון זאל זיין א סיבה אויף מצה עשירה אז מ'טאר נישט אז מ'טאר נישט עסן קיין חמץ ווייל בחיפזון פארשטאנדיג זענען געלאפן ס'איז נישט געווארן חמץ האבן זיי געגעסן מצה דארף איך היינט אויכעט עסן מצה לזיכרון אויב מיט עסן צייט אבער אז זענען געלאפן בחיפזון קען איך נישט מאכן קיין מצה עשירה וואס איז דא פארוואס אות ה' אות ה' איז דער רבי מבאר דעם ביאור אויף דעם דער ביאור בכל זה אין פנימיות הענינים וועט זיין פארשטאנדיק דורך הסברת החילוק צווישן לחם עוני און מצה עשירה בעבודה דער רבי גייט מסביר זיין דעם גאנצן שאלה וואס מ'האט געפרעגט יעצט וועט מען מסביר די גאנצע חילוק וואס מען זעט דאס איז נישט פארשטאנדיק אין גאנצן וועט דאס ווערן פארשטאנדיק אין פנימיות הענינים אין עבודת השם אין חסידות וועט דאס ווערן פארשטאנדיק מסביר זיין דעם חילוק וואס איז לחם עוני און וואס איז מצה עשירה אין עבודת השם. לחם עוני איז פון א טייג וואס האט בלויז קמח און מים, עס האט נישט מער ווי קמח און מים, וואס מים האבן נישט און גיבן נישט קיין טעם, מים האט נישט קיין טעם, מים גיבט נישט קיין טעם, עס איז מעל מיט וואסער. מצה עשירה איז אבער פון אן עיסה וואס ווערט געקנאטן מיט יין, שמן און דבש, און דער רמב"ם לייגט צו אויכעט דעם ענין פון חלב, אויכעט מילך. אדער אנדערע מי פירות ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 23 וואס דער רמבם ברענגט אראפ וואס גיבן א טעם אין דער עיסה איז א מורא'דיגע חילוק לחם עוני איז לחם עם קמח ומים א לחם וואס עניים עסן מצה עשירה איז וואס עשירים עסן וואס איז דאס יין שמן דבש און חלב וואס איז דאס אין עבודה וואס ווייסט עס אין עבודת השם דער ענין אין עבודה לחם עוני איז די עבודה פון קבלת עול, נישט מצד געשמאק. א מענטש האט נישט קיין געשמאק, ער האט נישט קיין הבנה אין די זאכן, און ער טוט עס נאר אלס קבלת עול. כאטש ער האט נישט קיין הסברה בשכלו, ער האט נישט קיין הסברה בשכלו פארוואס עס צו טון, און במילא האט ער נישט קיין געשמאק אין עניני אלוקות, ער איז נעבעך אויף א מצב וואס ער האט נישט קיין געשמאק אין עניני אלוקות, און דעסוועגן דינט ער דעם אויבערשטן מצד קבלת עול. אזוי ווי דער ענין פון לחם עוני, מעל מיט וואסער אן א טעם אן גארנישט דאס ווייזט אויף עבודה פון קבלת עול קבלת עול איז מען נעמט אויף זיך א יאך אזוי ווי מען לייגט ארויף א יאך אויף א אקס און ער גייט נאר וואו מען וויל ער טוט ער נייט זיך צו טון אן פארשטיין אן גארנישט מה שאין כן מצה עשירה איז די עבודה מצד טעם ודעת עשירה מיט א געשמאק די מצה האט א געשמאק מ'האט אריינגעלייגט אין דעם וויין אדער דבש זעלבע זאך אין עבודה מצה עשירה איז די עבודה מצד טעם ודעת טעם געשמאק און דעת פארשטאנד וואס איז וואס אין דער עבודה איז פאראן א טעם א געשמאק אויב ער טוט עס מצד טעם ודעת איז דא א טעם און א געשמאק וואס דער חילוק פון די צוויי בשעת די עבודה פון א איד איז נאר מצד קבלת עול אן דעם טעם פון שכל און מידות ער האט נישט קיין טעם פון שכל און מידות ער האט נישט קיין שכל ער האט נישט קיין מידות ער פילט נישט פונדעסוועגן טוט ער עס אין קבלת עול, וואס איז זיין מצב יעמאלט? איז ער דאך אין א מצב אז מצד שכל און מידות איז ביי אים דא אן ארט אויף נישט טון אזוי, אויף צו טון רע. נאר מיט דעם כח פון קבלת עול איז ער כופה דעם רע. ווי ווערט עס אנגערופן אין לשון פון זוהר און לשון פון חסידות? אתכפיא ער זיך נייט זיך, כופה את עצמו, און איז עובד השם. מצד שכל ומידות, קען זיין ביי אים אנדערש, ער פארשטייט נישט דעם ענין, ער האט נישט קיין געשמאק און ער פארשטייט נישט דעם ענין פון די מצוות. דאס איז אלס ווען מ'רעדט וועגן דעם ענין פון קבלת עול. ווען די עבודה איז אבער מצד טעם ודעת ובשלימותו, ער קומט צו צו א שלימות אינעם טעם ודעת, זיינען שכל ומידות שולל די אפשריות צו טון היפך רצון העליון. זיין שכל און זיינע מידות ווייזן אים און זאגן אים אז ער דארף טון די מצוות, אויב ער האט א געשמאק אין דעם און ער האט א שכל אין דעם און ער האט די מידות אין דעם און ער האט א פארשטאנד אין דעם, יעמאלט איז נישטא קיין זאך פון טון היפך רצון העליון. וואס איז יעמאלט? יעמאלט איז נישטא קיין רע, יעמאלט ווערט עס אנגערופן אין לשון פון זוהר אתהפכא, ער האט זיך איבערגעדרייט, האט זיך איבערגעדרייט אויף א אופן אז ער פארשטייט און ער טוט דאס מיט א געשמאק ממילא איז נישטא ביי אים דער ענין פון רע איז דא די די עבודה פון לחם עוני די עבודה פון לחם פון מצה עשירה און דאס איז דער קשר צווישן די צוויי סוגי מצה יעצט פארשטיין זייער געשמאק וואס דער קשר אין רוחניות אין פנימיות הענינים עט מען פארשטיין דעם קשר פון די צוויי סארטן צוויי סארטן מצות מצה עשירה וואס מ'איז נישט יוצא פסח ביינאכט, און מצה פון דברים שאין באים לידי חימוץ אדער אורז אדער דוחן אז מען קען נישט יוצא זיין מיט דעם, וואס דער קשר צווישן די צוויי? איינער ווערט אנגערופן מצה עשירה קען איך נישט, און איינער איז דברים שאינם באים לידי חימוץ, ס'מוז זיין דווקא א טייג וואס קען ווערן חמץ, וואס דער קשר צווישן די צוויי? זייער געשמאק אין פנימיות העניינים, ווייל בפנימיות העניינים איז איין פרט א תוצאה פון צווייטן. כ'לערן ארויס ביידע זאכן, סיי אז מצה עשירה איז נישט גוט, און סיי דברים שאינם באים לידי חימוץ איז נישט גוט, לערן אויף פסח ביינאכט, לערן איך עס ארויס פונעם זעלבן פסוק, פארוואס? ווייל ביידע האבן א קשר צווישן זיך, געוואלדיג דער קשר, דער קשר אין רוחניות, וואס דער קשר? ווייל איין פרט איז א תוצאה פון צווייטן. עבודה אין אן אופן פון מצה עשירה, אייב ער האט דעם מין עבודה האט ער די עבודה פון מצה עשירה בשלימותה, ער האט דעם שכל, ער האט די מידות, ער האט טעם ודעת, ער פארשטייט אלץ און ער האט א געשמאק אין דעם, מצד שכל און מידות קומט ער צו דעם ענין, איז דאס שולל בדרך ממילא די אפשריות אויף חימוץ ורע. ממילא קען שוין נישט זיין, איז דאס שוין דברים שאין באים לידי חימוץ, עס קען שוין נישט זיין קיין דאס, אייב דו דינסט דעם אייבערשטן אין א אופן פון מצה עשירה, קען נישט זיין דער אופן פון דברים שבאים לידי חימוץ, עס איז שוין ממילא א זאך וואס קען נישט ווערן קיין חימוץ דארטן, ווייל ער האלט שוין ביי די דרגה פון דעם ענין פון מצה עשירה. איז שולל בדרך ממילא די אפשריות אויף חימוץ ורע, ווי מצה עשירה כפשוטה, מען זעט אין די וועלט, ביז איצט האט מען גערעדט וועגן פנימיות ענינים, אז מען קוקט אין אין פשוט מצה עשירה, וואס איז דאס? על דרך הרגיל, קען זי נישט קומען לידי חימוץ, ווי דער לשון איז, דער רבי ברענגט אראפ אין זעקס און צוואַנציק, דערפאר זאגט ער על דרך הרגיל, ווען דו מאכסט א טייג פון מעל מיט מיט וויין אדער מיט האניג אדער מיט שמן אדער מיט מילעך קען עס קיינמאל נישט ווערן חמץ, וואס זאגט די רבי על דרך הרגיל, ווייל כשאין מערבן בו מים מי פירות לבד אין מחמיצים. איז די זעלבע זאך דא אויך, איז די זעלבע זאך אז א איד האט, ער קומט צו די עבודה פון מצה עשירה קען קיינמאל נישט זיין דער ענין פון באים לידי חימוץ, דערפאר לערנט מען ארויס די ביידע זאכן פונעם זעלבן ארט. דווקא דאס אלזא די עבודה ווען ס'איז דא מצה עשירה, דווקא די עבודה פון לחם עוני, און דאס איז קבלת עול ווי געזאגט פריערט, גיט אן ארט אויף חמץ ורע, ווי דער לשון איז יכול לבוא לידי חימוץ, אייב ער זיין עבודה איז אן עבודה פון קבלת עול, קען זיין אז ער זאל אנקומען צו לידי חימוץ, ווייל זיין שכל פארשטייט נישט דער ענין פון די מצוות, ער האלט נישט ביי דעם, ער האט נישט קיין הרגש אין דעם, ממילא קען ער קומען צו פארקערט. נאר מען איז כופה דעם רע, און מען דערלאזט נישט צו התפשטות הגבהה וחימוץ, יא, ס'קען ווערן חמץ, ווייל ער האלט ביי דער עבודה פון קבלת עול, אבער מען האלט אין איין קלאפן אין די טייג און מען לאזט עס נישט ווערן קיין חמץ, אזוי דא אויכעט אזוי, מען לאזט נישט אויפהייבן די גאוה, מען לאזט נישט זיך אויפהייבן, און מען טוט קבלת עול, מען לאזט נישט דעם יצר הרע טון וואס ער וויל, מען לאזט אים נישט, מען לאזט זיך נישט איינרעדן פון אים. ווי ווערט דאס? דורך ושמרתם, שטייט ושמרתם את המצות, וואס איז דאס? עבודה והתעסקות, אזוי ווי ביי מצה, האלט אין איין ארבעטן מיט דעם קען עס נישט ווערן זויער אפילו מ'טוט דאס א גאנצן טאג, אזוי איז אויכעט דא דער ענין פון קבלת עול, דארף זיין אין עבודה והתעסקות ארבעט מיט דעם. אין אות וא"ו לויט דעם יסוד וואס דער רבי האט אוועקגעשטעלט דעם ענין פון דעם ענין פון די שייכות פון די מצה עשירה מיט דעם ענין פון דברים שאין באים לידי חימוץ קען מען נישט ניצן האט דער רבי מסביר זייער געשמאק וואס דאס איז און דווקא אין עבודה פון לחם עוני יעמאלט קען זיין דער ענין פון לבוא לידי חימוץ פארשטיין אויך דעם קשר וואס בחיפזון איז פון איך לערן ארויס פון בחיפזון מ'קען נישט ניצן קיין מצה עשירה וואס לכאורה האט עס נישט קיין שכל אז איך זאג אז מ'דארף ארויסגיין בחיפזון קען איך נישט עסן חמץ, פארשטאנדיג. אז איך זאג אז איך דארף עסן דווקא א זאך וואס קען ווערן חמץ, איז פארשטאנדיג ס'שטייט כי בחיפזון, און ס'איז נישט ווען כי לא חמץ, ס'איז נישט געווארן חמץ, אבער ווען זיי לויפן נישט, ווען זיי גייען פאמעלעך און זיי שטעלן זיך אפ, וואלט דאס יא געווארן חמץ. אבער ווי, וואסערע שייכות האט דאס מיט דעם ענין, אז וויבאלד אז בחיפזון איז דערפאר טא עסט מען נישט, איז מען נישט יוצא מיט קיין מצה עשירה, האט נישט קיין שכל. לויט דעם וואס מ'האט אוועקגעלייגט דעם יסוד, וועט דאס ווערן זייער געשמאק פארשטאנען. עס ווייזט נישט נאר אז מ'טאר נישט עסן קיין חמץ, עס ווייזט נישט נאר אז מ'טאר נישט עסן קיין מצה פסח ביינאכט, צו יוצא זיין מיט א מיט א מצה וואס מען האט געמאכט פון א טייג וואס ס'קען נישט ווערן חמץ, נאר עס איז אויך גיט אויך די סיבה פארוואס מ'קען נישט עסן קיין מצה עשירה פסח ביינאכט. אות ו. די צוויי אופני עבודה זאגן זיך ארויס בכללות אויך אין די צוויי אופנים כלליים פון גאולה. די צוויי אופנים ווערן גערעדט וועגן די עבודה, עבודה פון קבלת עול וואס דאס איז לחם עוני, עבודה פון מצה עשירה וואס דאס איז דער ענין פון וואס ער פארשטייט מצד טעם ודעת געשמאק אזוי ווי די מצה איז געשמאק, איז די צוויי ענינים האבן זענען שייך צו דעם אופן הכללי פון גאולה, וועלכע גאולות? גאולת מצרים און גאולה העתידה. וועט דער רבי עס מסביר זיין זייער געשמאק די שייכות פון דעם און ס'דארף האבן א שייכות און געשמאק פשוט מבהיל ווי דער רבי איז דאס מצרף און ס'ווערט פשוט פארשטאנדיג אלץ ביי יציאת מצרים שטייט כי ברח העם א פסוק אין בשלח כי ברח העם איז אנטלאפן חיפזון שטייט אין ראה כי בחיפזון יצאת פארוואס איז דאס געווען זאגט דער אלטער רבי אין תניא פרק ל"א ווייל הרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתוקפו דער רע איז נאך געווען דער רבי זאגט עס נישט דא קלאר וואס יעדער איינער ווייסט ס'איז געווען מ"ט שערי טומאה און חס ושלום נאך א מינוט ווער ווייסט וואו זיי וואלטן אנגעקומען צו דערצו איז געווען אויך דער ענין פון פון מלאכים האבן געטענה'ט הללו והללו געדארפט האבן די 49 טעג אויף ספירה צו זיך אויפהייבן ארויסגיין יעדן נאכט פון א אנדער שער פון טומאה און אריינגיין אין שער דקדושה ס'איז געווען בתוקפו דער רע פון די אידן ווען זיי בלייבן דארט וואלט חס ושלום געווען ווער ווייסט וואס במילא איז דער אלטער רבי זאגט דער לשון הרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתוקפו וואס טוט מען יעמאלט מיר מוזן אנטלויפן בחיפזון כי ברח העם און דעריבער האט מען געמוזט אנטלויפן פון רע פון טומאת מצרים מ'האט נישט געקענט גיין מ'האט געדארפט אנטלויפן וואס דאס איז דער רעיון פון לחם עוני ווי געזאגט פריער, אין עבודה וואס איז דאס? לחם עוני, וואס איז לחם עוני? ער האט נישט קיין געשמאק, ס'איז רעדט זיך נאר וועגן מעל מיט וואסער אין די מצה, אין עבודה רעדט זיך וואס איז ער האט נישט קיין געשמאק, ער האט נישט קיין הבנה, ער האט נישט קיין דעת, ער האט נישט קיין שכל דעם, ער האט נישט קיין מידות אין דעם, פארוואס טוט ער עס? קבלת עול, דא איך זאג לך, אנטלויף, די עבודה פון אתכפיא. שאין כן דאס איז די עבודה פון יציאת מצרים מה שאין כן לעתיד לבוא וועט זיין לא בחיפזון תלכו ישעיה הנביא זאגט לא בחיפזון יעמאלט וועט מען גיין בשובה ונחת שטייט אויכעט א פסוק אין זכריה ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ נישט זיין פון וואס צו לייפן א מצב פון אתהפכא וואס דאס איז דער ענין פון מצה עשירה אויב מיט דעם ענין פון יציאת מצרים האט צו טון מיט דעם ענין פון לחם עוני מ'האט געדארפט אנטלויפן, גאולה העתידה האט צו טון מיט דעם ענין פון מצה עשירה וואס מ'וועט נישט דארפן לויפן, ס'וועט נישט זיין קיין טומאה און אלעס וועט זיין ווי עס דארף צו זיין. יעצט וועט מען פארשטיין דעם ביאור, און דאס איז דער ביאור וואס בחיפזון יצאת וגומר איז א טעם פארוואס די מצה פון ליל פסח קען נישט זיין קיין מצה עשירה,

וואס מיינט דאס? ווייל דער רע איז נאך געווען בתוקפו כנ"ל. דער רע איז געווען בתוקפו. דעריבער פאדערט זיך די עבודה פון קבלת עול ואתכפיא לחם עוני דווקא. מיר עסן די מצה ווייל מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים. ווען מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים איז מען אנטלאפן. פארוואס איז מען אנטלאפן? ווייל ס'איז נאך געווען דער ענין פון רע בתוקפו. מיר עסן עס היינט צוליב יעמאלט, דארף מען עסן אויך אויף דעם אופן, מען קען נישט ניצן קיין מצה עשירה. וויבאלד עס איז געווען בחיפזון איז מען ארויס געגאנגען. ווייזט דאס אז דער רע איז געווען בתוקפו, קען מען היינט נישט עסן קיין מצה עשירה. שטימט זייער געשמאק, פשוט א מחיה, ווי ס'שטימט ערשט, אלע זאכן לערנט מען ארויס פון כי בחיפזון, און ס'קיין שאלה נישט, ווי קען איך ארויסלערנען אז מען טאר נישט עסן קיין מצה עשירה ווייל בחיפזון, זייער געשמאק. ווייל ס'איז געווען בחיפזון דערפאר טאר מען נישט. אין אות ז' איז ממילא די שאלה איז שוין אראפגעפאלן זייער געשמאק פארשטאנדיג אין אות ז' דער רבי מסביר זיין אז ס'דא ערשט א יתרון ס'דא א מעלה אין יעדער איינעם פון זיי ס'דא א מעלה אין דעם אתכפיא ס'דא א מעלה אין אתהפכא אות ז' דאס וואס מ'איז פסח נישט יוצא מיט מצה עשירה האט מען געלערנט ביז יעצט פארוואס איז דאס ווייל ברח העם, דער רע איז נאך דא, ממילא עס קומט צו פסח דורות, זאגט די תורה לחם עוני, מ'קען נישט, ווייל אזוי ווי מ'איז ארויס פון מצרים איז געווען אנטלויפן, אזוי איז יעצט אויכעט, עסט עס וויבאלד אז זיי האבן געגעסן, איך גלייב עס איז נישט נאר צוליב דעם, ס'איז דא נאך א טיפערע זאך אויכעט. דאס וואס מ'איז פסח נישט יוצא מיט מצה עשירה, איז נישט נאר ווייל, נישט פארגעסן, נאר מדגיש זיין נאכאמאל, אז מ'רעדט נאר וועגן די סדרים אדער וועגן סדר אין ארץ ישראל, א גאנץ פסח קען מען עסן מצה עשירה יוצא זיין דעם ענין פון מצה וואס מ'האט געגעסן ווען מ'איז ארויס פון מצרים קען מען נישט מיט מצה עשירה דאס וואס מ'איז דאס וואס מ'איז פסח נישט יוצא מיט מצה עשירה איז נישט נאר ווייל דער עניין איז נישט בדומה צו גאולת מצרים איך וועל עסן מצה עשירה וועט דאס נישט זיין די ענליך צו די מצה וואס מ'איז ארויס פון מצרים דאס איז געווען נאר וואסער מיט מעל

נאך א סיבה פארוואס מיר עסן ביי פסח ביינאכט מוז מען האבן לחם עוני און נישט קיין מצה עשירה. פארוואס? ווייל מ'וועט טרעפן אין מצה אין לחם עוני וואס איז דער ענין פון אתכפיא לגבי האט א יתרון עס האט א מעלה לגבי מצה עשירה וואס וועט זיין ביי די גאולה פון לעתיד לבא. וואו זעט מען דאס? דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק. כאטש אז ביי אתהפכא וואס דאס איז מצה עשירה וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען גאולה העתידה. ווערט דער רע אינגאנצן בטל, האב זיך איבערגעדרייט אינגאנצן, כ'האב מער נישט קיין רע, איז אבער דא א מעלה אין אתכפיא, געוואלדיג, אתהפכא ער האט זיך איבערגעדרייט אינגאנצן, ס'לערנט זיך, ס'דאווענט זיך, געהעריג, ער האט נישט מער קיין יצר הרע וואס באדערט אים, איז דא א מעלה אין אתכפיא אויך, וואס די מעלה? זייער געשמאק, וואס דווקא די עבודה, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, די עבודה איז פארבונדן מיט יגיעת האדם, נאך וואס ער מאכט אתהפכא, איז נישטא קיין יגיעה, בשעת ער האלט אין דעם ענין פון קבלת עול, די יצר הרע קומט נאכאמאל און נאכאמאל און ער איז זיך מתייגע און ער לאזט אים נישט. איז ממילא די עבודה האט צו טון מיט יגיעת האדם, דאס איז די תכלית הכוונה, צו לוחם זיין מיט'ן מנגד און נייטן דעם רע נישט צו פאלגן און נייטן נישט צו טון וואס ער וויל. דער רבי וועט עס מסביר זיין אין אן אנדער סגנון וואס די מעלה פון אתכפיא אויף אתהפכא, געשמאקער צו פארשטיין, אין אן אנדער סגנון, דער ענין פון אתהפכא דריקט אויס ווי דער מענטש ווערט מיוחד מיט אלוקות דורך דעם וואס ער איז זיך מזכך ביז אז זיין מציאות לאזט נישט קיין ארט אויף רע, ער האלט אין א מציאות פון אתהפכא, ער איז געווארן מיוחד מיט אלוקות, זיין מציאות לאזט אים נישט צו קיין רע, ער האט שוין נישט קיין רע, ער איז געקומען צו אזא מצב אז עס איז אתהפכא, ער איז נתהפך געווארן אינגאנצן לטוב, דאס איז אין אתהפכא. אין אתכפיא איז דא אבער א מעלה אין אתכפיא דריקט זיך אויס דער ביטול און אוועקלייג צו אלוקות דא איז ער געווארן טאקע מיוחד מיט אלוקות אבער דא ווייזט ער ארויס אויף דעם ענין פון ביטול צו אלוקות דאס איז תכלית העבודה מער ענין פון עבודה צו ארויסברענגען דעם ביטול צו אלוקות דער ביטול און אוועקלייג אז כאטש מצד זיין שכל ומידות איז דא אן ארט אויף רע ווי געזאגט פריער ער האט נאך נישט קיין שכל מידות, זאגט אים ער פארשטייט נישט די מיינונג פון די מצוות, ער האלט נאך נישט ביי די דרגה פון אתהפכא, וואס טוט ער יעמאלט? ער נייט זיך, נייט ער זיך, ער טוט היפך ווי עס מאנט זיך מצד זיין מציאות, ער האלט נאך אין א מציאות וואס ער איז שייך צו עבירות, דער שכל איז שייך צו מיירעדן צו טון עבירות, און דעסטוועגן איז נייט ער זיך און ער טוט נישט, און איז מקיים דעם רצון עליון דווקא דורך יגיעה, איז דא אין דעם א מורא'דיגע מעלה. און דאס איז איינער פון די ביאורים וואס אויך ביי דער גאולה העתידה וועט זיין דער זכר פון יציאת מצרים. שטייט קלאר, דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה, א משנה אין ברכות, און ס'שטייט, כימי צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. וואס איז שייך כימי צאתך מארץ מצרים? פשטות ווי מ'לערנט דעם פסוק איז אזוי ווי ס'איז געווען אין מצרים נפלאות עט זיין דא אויך אבער ווען מ'טייטשט אפ לויט חסידות איז ווערט געטייטשט כימי צאתך מארץ מצרים אפילו די ניסים די נפלאות וואס איז געווען אין מצרים עט זיין דא נפלאות לגבי דעם וואס דארף מען דערמאנען מצרים בכלל שטייט אויך כאשר היתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים עט זיין אויך אין ישעיה דאכט זיך אין דער הפטרה פון פסח זאגט מען דארט וועגן ים וואס עט זיין דער ענין פון דעם וואס עט זיין לשבעה נחלים בעיקר עס ווערן געשפאלטן אויף שבעה נחלים אזוי ווי ס'איז געווען ביום עלותו מארץ מצרים וואס א שייכות האט דאס דאך זיין א מורא'דיגער חילוק קומט צו גאולה העתידה מוז מען דערמאנען יציאת מצרים פארוואס דערויף זאגט חסידות געשמאק וואס איז די שייכות פון גאולה העתידה צו גאולת מצרים וואס איז גאולת מצרים שייך צו די גאולה העתידה מיר זעען ביידע סיי אין די גאולה העתידה ווערט דערמאנט גאולת מצרים סיי אין גאולת מצרים ווערט שוין דערמאנט די גאולה העתידה. פשוט געוואלדיג. און דאס איז איינער פון די ביאורים וואס אויך ביי דער גאולה העתידה וועט זיין דער זכר פון יציאת מצרים. פארוואס? ווי געזאגט פריער, ס'איז א מעלה אין אתכפיא אויף אתהפכא. ווייל דער תכלית הכוונה איז, עס זאל זיין ביידע מעלות. דאס וואס דאס וואס דער אויפטו איז, דערפאר טוט מען דערמאנען יציאת מצרים. אין יציאת מצרים איז געווען דער ענין פון אתכפיא און אתהפכא. און לאסט עס לאוועט זיין אויך דערין פון די סאפרע מיט די סקאפיע ווי קען עס זיין דער רבי מסביר זיין צו זיין ביידע מיילס אויך מעל ביי סאפרע האט שוין געקומען צו דעם פון זיך אויף פון דער מציאות סוד און בתכלס ביסט עס אין גאנץ נישט אויף אין אורט אויף רע זאל אויף זאל אויך זיין די מיילע פון די סקאפיע וואס זאל זיין דער ריען פון גולס מיט שריין וואס עס ארט אויפן אז אל פוילן ביי זיך אפיל אראל שמעי סאפרע דעם ביטל פון דעם אדם וואס דריקט זיך אויס אין עבודה ויגיעה וואס זי טוט אויס זיך מתייגע זיין אין תורה מתייגע זיין אין טאן א מצוה מהדר זיין און זוכן וואס מער קען טון יגיעה אין תורה און מצוות זייער געשמאק פארשטאנדיק אבער וואס לעתיד לבוא וועט דערמאנען אויך דעם ענין פון יציאת מצרים יעמאלט געווען דער ענין פון אתכפיא קומט מען דיר זאגן אז אפילו ביי לעתיד לבוא וועט זיין אתהפכא זיין מצה עשירה זיין אן ענין פון געביטן ער האט געביטן זיך אינגאנצן ווי דער רבי'ס לשון דער זיכוך פון דעם מציאות האדם בתכלית יעמאלט דא א מעלה זאלסט ארבעטן ווייטער מיט יגיעה. פארשטייען מיר דעם ענין וואס וועט זיין ביי גאולה העתידה, וואו זעט מען עס אין מצרים, דער רבי מסביר זיין אין אות ח, מען זעט דעם חיבור פון די עבודה פון אתכפיא ואתהפכא, דאס איז געווען אין מצרים. דער אלטער רבי איז מסביר

ווען יעקב אבינו האט מורא געהאט צו אראפגיין אין מצרים, האט אים דער אייבישטער געזאגט אז ער גייט אראפ מיט אים, אנכי אעלך גם עלה. דער אלטער רבי פרעגט א שאלה, וואס דארט א טאפלטער לשון? זאגט דער אלטער רבי, צוויי עליות. מיינט דאס אויך די צווייטע עליה וואס וועט זיין בגאולה העתידה. מען רעדט דא וועגן אז עס וועט זיין די גאולה העתידה. איז בפשטות לערנט מען אז דער אייבישטער דערציילט דא יעקב'ן אז עס וועט זיין א גאולה, דאן וועט זיין גלות און עס וועט קומען דאן נאך א גאולה. וועט ארויס ברענגען א סך א סך טיפער, אז דער אייבערשטער איז נישט נאר דא וואס ער דערציילט אים אז ס'וועט זיין אזא זאך, נאר ער גיבט א כח די אידן צו אנקומען צו דעם, מען גייט לערנען אינעווייניג געשמאק. במילא איז מובן אז פונקט ווי דער ענין פון גאולת מצרים וועט מען דערמאנען, אזוי ווי געזאגט פריער, מ'וועט דערמאנען דעם ביי גאולה העתידה דעם גאולת מצרים, ער וועט ווירקן ביי דער גאולה העתידה, וואס דארף ווירקן? אז א מענטש וועט יעמאלט האלטן רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ס'וועט זיין לא בחפזון תלכו, און דעסוועגן מוז זיך זיין דער אופן פון זיכוך אינגאנצן, אתהפכא, דעסוועגן וועט א מענטש יעמאלט ארבעטן מיט א אופן פון יגיעה ווי ער ארבעט ביי אתכפיא מיט קבלת עול. איז אזוי ווי דאס וועט ווירקן, אזוי איז אויך לאידך גיסא, פון צווייטן זייט, אזוי אויך ביי גאולת מצרים, דארף מען שוין אנהערן די הבטחות ודיבור הקדוש ברוך הוא בנוגע דער גאולה העתידה. דאס דער אלטער רבי זאגט פון אנכי אעלך גם עלה לערנט דער רבי אויס די זעלבע זאך וואס איז דא אין די גאולה העתידה דארף מען דערמאנען דעם ענין פון קבלת עול און דעם ענין פון ארבעטן מיט א עניין פון יגיעה מיט ביטול אז מ'גייט ארויס פון מצרים וואו דאס דאך דער גאנצער עניין פון יגיעה דארט נאך נאך געווען כי ברח העם נאך געווען דער עניין פון פון דעם יצר הרע בתוקפו מיט אלץ דארף מען אויך דערמאנען דארטן דעם עניין פון די גאולה העתידה דער רבי מסביר זיין פונקט ווי אזוי דאס איז דער רבי לייגט נאר צו אז דאס וואס שטייט אז ס'דארף זיך אנהערן די הבטחה און דער דיבור פון דעם אייבערשטן די גאולה העתידה דארף זיך שוין אנהערן אין מצרים אנכי אעלך גם עלה דער רבי אין די הערה זייער געשמאק מען רעדט וועגן דיבור הקדוש ברוך הוא שטייט אין מדרש דיבורו של הקדוש ברוך הוא איז חשיב מעשה איז שוין אין מצרים איז שוין דא די מעשה בפועל פון די גאולה העתידה די הסברה אין דעם, וואס די הסברה אז אין מצרים איז שוין דא דער ענין פון די גאולה העתידה, ווי אזוי קען מען פועל'ן ביי זיך, ווערט א געוואלדיגע שאלה, ווי קען א איד פועל'ן ביי זיך, אז אויך ווען דער רע איז בתוקפו, און אפילו נאכ'ן ברעכן זיך, ער האלט שוין נאכ'ן ברעכן, ער האט זיך געבראכן, ער טוט נישט די עבירות וואס די יצר הרע טאלט אים, בלייבט ווייטער דער רע בתוקפו, ער איז נאכנישט פטור געווארן פון דעם, די יצר הרע ווערט נישט פארמאטערט, ער קומט ווייטער און ווייטער. ווי ביי יציאת מצרים וואס ער האט געדארפט זיין ברח העם נישט קען בלייבן דארטן בלייבן דארטן איז סכנת נפשות זאל מען האבן די שטארקייט צו לוחם זיין מיטן רע ולנצחו ווי קען זיין אז דער רע איז בתוקפו נאכן פרובירן און נאכן ברעכן און נאך אלס ווי קען מען זיין ווי קען מען האבן די שטארקייט צו לוחם זיין און מנצח זיין

און דעריבער, נאָך איידער עס הייבט זיך אָן גלות מצרים, פאַר מ'איז אַרויסגעגאַנגען, איז געווען דער דיבור והודעה וועגן ביידע עליות, אעלך גם עלה, אויך די גאולה העתידה. אות ט' וועט דער רבי מסביר זיין ווי דאָס גיט דעם כח אויף לעתיד לבוא. דעם גיט דעם כח אז מ'זאָל נישט נתפעל ווערן און מ'קען אָנקומען צו דעם. אות ט' דאס וואס מען דערמאנט די גאולה העתידה בגאולת מצרים מיינט נישט נאר אז מען איז מודיע אן ענין וואס וועט זיין בעתיד אנכי אעלך גם עלה כ'וועל דיך ארויסנעמען פון דעם צווייטן גלות אויכעט ניין דאס איז אויך א נתינת כח אראפ צו טראגן דאס אין עבודת האדם בהווה עס גיט אונז א כח היינט אז מען איז ארויס פון מצרים אז מיר קענען האבן כח צו איבערקומען דעם יצר הרע אז גלייך בתחילת העבודה גלות מצרים זאל זיין א מעין פון גאולה העתידה. שוין. וואו זעט מען עס? דער רבי מאכט עס זייער געשמאק. ולכאורה קען מען דאך פרעגן א שאלה. וויבאלד מען האלט נאך בתחילת העבודה, און דער רע איז נאך בתוקפו, ווי קען זיין אפילו א מעין פון גאולה העתידה? וואו זעה איך דא די מעין פון די גאולה העתידה? זאגסט דאך אז מען אנטלויפט אויס פון מצרים, וואו זעט מען דא בכלל די מעין פון גאולה העתידה? וואס ענין הגאולה העתידה איז דאך אתהפכא. וואס מיינט דאס אז ס'נישט דא קיין רע, דא ליגט מען טיף אין רע, מ"ט שערי טומאה און רע בתוקף, ווי קען דאס זיין? איז דער ביאור אין דעם, זייער א געשמאקער ביאור און א הסבר און א כח ווי מען קען בייקומען און דינען דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין, איז דער ביאור אין דעם, כאטש אז בתחילת העבודה איז נישט דא דער ענין פון ביטול מציאות הרע, פארשטאנדיג ס'איז נישט דא דער ביטול, וואס דערפאר איז די עבודה בדרך מלחמה וקבלת עול, דאס איז בתחילת העבודה, כנ"ל סעיף ה', מען לערנט אין סעיף ה' אז ס'איז א ענין פון קבלת עול, א מוט א יאך, מ'לייגט אוועק א יאך אויפן אקס און ער קען נישט גיין, א עול, א עול מיינט פשוט אזוי, מ'לייגט אוועק אויפן אקס, ער גייט נאר וואו מ'הייסט אים. וואס דערפאר ער טוט אן פארשטיין ער גייט וואו מ'הייסט אים אז ער האט ביי זיך קבלת עול דער שכל זאגט אים פארקערט און ער טוט וואס דער אייבערשטער וויל ער נייט אים צו טון וואס דער אייבערשטער וויל וואס דערפאר איז די עבודה בדרך מלחמה וקבלת עול כנ"ל סעיף ה דארף אבער דער ביטול וקבלת עול זיין נישט נאר בדרך הכרח נאר מען דארף דעם ביטול גופא פארבינדן מיט מציאות האדם אז אויך זיין שכל ומידות זאל מסכים זיין אויף דעם ביטול וקבלת עול וואס דאן איז זיין עבודה פון קבלת עול מיט א געשמאק לכאורה די קבלת עול איז זיין שכל זאגט אים עס נישט זיינע מידות זאגן אים עס נישט וואס טוט ער קבלת עול ער האט א עול אויפן קאפ ער קען נישט טון אנדערש ער וויל טון וואס דער אייבערשטער וויל און ער נייט זיך צו טון וואס דער אייבערשטער וויל זאגט דער רבי אז אזוי ווי מיר זאגן אז בשעת מ'קומט צו אתהפכא דארף א איד וויסן דארף געדענקען אלעמאל אז ער דארף האבן דער ענין פון אתכפיא דער ענין פון ביטול דער ענין פון יגיעה אזוי אויך ווען ער הייבט אן זיין עבודה זאל ער וויסן אז ער דארף טון דעם קבלת עול מיט א אופן של שמחה, מיט א געשמאק, ס'איז טאקע קבלת עול, אבער ס'איז נישט קיין קבלת עול וואס ער האט נישט קיין ברירה, מען האט ארויפגעלייגט אויף אים א יאך, ער דארף געדענקען אז ער דארף עס מאכן מיט א געשמאק, איז אין די אנהייב עבודה ווען ער הייבט אן מיט א מלחמה און קבלת עול מיט אלץ, טוט ער עס שוין יעמאלט מיט א געשמאק, וואסארא געשמאק? אזוי ווי איינער וואס האט אתהפכא. דאס הייסט אז די גאולה העתידה שבגאולת מצרים, איז נישט די עבודה פון שכל און מידות בפני עצמו, ער האלט נישט ביי די עבודה פון שכל און מידות, ווייל שכל און מידות איז נאך נישט דארטן, ער איז דאך תוקפו, הרע בתוקפו, וואס יא? וואס ברענגט סוף סוף צו אתהפכא כנ"ל אז די עבודה פון שכל און מידות ברענגט צו אתהפכא, ער האלט נאך נישט ביי דעם. וואס איז דאס נאר? ס'א פרט אין עבודת האתכפיא דגאולת מצרים. איין פרט אין די עבודה פון גאולת מצרים איז, וואס איז דער פרט? דער פרט איז עס טון די קבלת עול מיט א געשמאק. אז די עבודה פון קבלת עול איז מתוך תענוג. ס'איז טאקע טיף אין גלות, ס'איז טאקע תוקפו הרע בתוקפו מיט אלע זאכן, אבער דאס דינען דעם אייבערשטן אויף א אופן פון קבלת עול מתוך תענוג, איז שוין דא דארטן איין נקודה, איין פרט פון גאולה העתידה אנכי אעלך גם עלה און דורך דעם וועסטו צוקומען צו אתהפכא ועל דרך זה אויך דער ענין פון גאולת מצרים וואס וועט דערמאנט ווערן לעתיד לבוא ווי געזאגט פריער מ'וועט דערמאנען לעתיד לבוא אויכעט מצרים איז אויכעט אין איין פרט וועט ער זיין איז עס א פרט אין דער גאולה העתידה איין פרט אין די גאולה העתידה וואס איז דער פרט דער עיקר עילוי לעתיד וואס ס'וועט זיין איז זיכוך מציאות האדם אז ס'וועט זיין ווי דער לשון את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, כי לא בחפזון תלכו, ס'וועט זיין אתהפכא, נאר דער זיכוך וועט זיין נישט מדוד ומוגבל בלויז אויף אזויפיל וויפיל ער מצד זיין מציאות איז זיך מזכך, נישט זיין אויף אזויפיל יעדער איינער וויפיל ער האט געארבעט אויף זיך, נאר ס'וועט זיין אויך נאך מער, נאך מער פון די מדידות פון זיין מציאות, וואס ס'וועט זיין דעמאלט, מעלת הביטול, דער ענין פון ביטול איז דאך דווקא ווען? ביי אתכפיא, דאס איז די נקודה דער פרט וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען האבן מיר א פרט אין מצרים וואס האט צו טאן מיט די גאולה און א פרט אין די גאולה וואס האט צו טאן מיט מצרים דער פרט אין מצרים וואס האט צו טאן מיט גאולה איז טאקע הרע בתקפו מען דארף אנטלויפן אבער ער טוט דאס דעם קבלת עול מיט א געשמאק דער אויבערשטער האט מיר געהייסן איך טו דאס מיט א געשמאק טאקע שווער אבער טוט דאס מיט א געשמאק אין צווייטן זייט וואס מען זעט אין די גאולה וואס ער וואס ווערט דערמאנט מצרים איז דער ענין פון דעם ענין פון ביטול וואס וועט זיין אז הגם אז אלץ באתהפכא און מזוכך וועט ער טאן די עבודה מצד ביטול און ביגיעה ווי געלערנט פריער אות יוד יעצט איז געבליבן נאך איין שאלה אויב אזוי רבונו של עולם וואס טוט זיך דא איז יעצט נאך וואס ארויס גיין פון מצרים איז וויבאלד אז ווען מ'איז ארויס פון מצרים האט מען געגעסן און ס'איז געווען בחפזון דערפאר טאר מען נישט עסן פסח ביינאכט נישט קיין מצה עשירה און נישט קיין מצה וואס קען נישט ווערן נישט קיין נישט קיין חמץ, נישט קיין מצה עשירה, און נישט קיין מצה וואס קען נישט ווערן חמץ פון פון רייז אדער דוחן. ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, ווי קומט דאס אין מצרים? האט מען געמעגט עסן מצה עשירה? ווי זענען זיי שייך צו מצה עשירה? נאך טיף אין גלות און נאך נישט ארויסגעגיין, נאך פאר מכת בכורות. דער רבי וועט ענטפערן אין אות יוד. געוואלדיג געשמאק. דאס איז אויך די הסברה פארוואס די מצה וואס אידן האבן געגעסן אין מצרים אלס הכנה צו יציאת מצרים האט געקענט זיין מצה עשירה. אבער לאידך גיסא האט עס געמוזט זיין א מצה שצריכה שימור. ס'איז געווען ביידע זאכן צוזאמען. עס האט געקענט זיין מצה עשירה, אבער חס ושלום, עס האט נישט געקענט זיין קיין מצה עשירה אינגאנצן. וואס האט עס געדארפט זיין? ושמרתם את המצות שטייט אין פרשת בא אז די מצה וואס מ'עסט פאר חצות דארף מען אכטונג געבן וואס הייסט מען דארף אכטונג געבן ס'קען ווערן חמץ אויב מ'עסט מצה עשירה ווי קען עס ווערן חמץ מ'האט אריינגעלייגט אביסל וואסער אין מצה עשירה אבער דא אבער דא א א א קאמבינעישן איך האב דא א א איחוד פון ביידע זאכן צוזאמען פון איין זייט מצה עשירה פון די צווייטע זייט איז דאס א עניין פון קען ווערן חמץ וואס ווייזט דאס אונז געוואלדיג. יעצט וועט מען פארשטיין ווי דאס ארבעט. מצד דער התכללות פון גאולה העתידה אין גאולת מצרים ווי געזאגט פריערט, אין גאולת מצרים איז שוין נכלל די גאולה העתידה, אז ער טוט דעם קבלת עול מיט א געשמאק, ער אנטלויפט אבער מיט א געשמאק, איז דא אן ארט פאר מצה עשירה אויך אין מצרים. וויבאלד אז ס'איז דא התכללות פון גאולה העתידה, מוז איך מאכן עפעס א דוגמא פון גאולה העתידה, וואס איז דאס? מצה עשירה. עשירה אין גאנצן קען איך נישט נאך אין מצרים מוזט אריינלייגן וואסער אין דעם עס מוז זיין ושמרתם מוז זיין טייג וואס קען ווערן חמץ אבער דאס וואס אין מצרים קען זיין א מעין דלעתיד איז דער מעין דלעתיד איז נאר אין דעם פרט פון עשירה וואס איז דאס געזאגט פריער וואס דער פרט אז די קבלת עול גופא זאל זיין מיט א טעם און געשמאק מילא קען ער עסן א מצה וואס איז געשמאק אבער עס מוז זיין וואסער אין דעם אויך אבער נישט דער ענין פון אינו יכול לבוא לידי חימוץ אתהפכא קען נאך נישט זיין איך קען עסן א מצה וואס האט אין זיך דעם ענין פון געשמאק אבער ס'דא אין דעם וואסער אויכעט אבער עסן א זאך וואס קען נישט ווערן אין גאנצן חמץ דאס קען נישט זיין דאס דאך אתהפכא ממש וועט זיין אתהפכא ממש נאר ווען משיח וועט קומען וואס דאס קען נישט זיין ווען דער רע איז נאך בתוקף דאס קען זיין נאר יעמאלט ווען את רוח הטומאה אעביר מן הארץ דערפאר זיך מוסט אריינלייגן וואסער און עשירה איז נאר חלק

ביז היינט מוז זיין דווקא לחם עוני. פארוואס איז דאס זייער געשמאק? אות יוד אלף, דאס איז אבער שייך נאר ווען מען איז נאך געווען אין מצרים. יעמאלט קען מען האבן מצה עשירה, פון צווייטן זייט מצה וואס קען ווערן, וואס איז געקענט ווערן חמץ. פאר דער פאר דער גאולה, מען רעדט דארטן פאר חצות, אבער ארויס גייענדיג פון מצרים נאך דער גאולה, און אזוי אויך די מצה וואס מיר עסן בליל פסח, וואס דאס איז זכר ליציאת מצרים, מיר עסן די מצה ווייל מ'איז ארויס פון מצרים, מוז זיין לחם עוני דווקא, אזוי ווי יעמאלט וואס זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, האט נישט געווען קיין מצה עשירה, ווייל זיי זענען דאך געלאפן ס'איז געווען מעל מיט וואסער, אזוי איז זכר, און ס'האט געקענט, און ס'האט געקענט ווערן, ס'האט געקענט ווערן חמץ, וואס שטייט דאך ווייל כי בחפזון יצאת, דערפאר איז עס נישט געווארן חמץ, ס'איז נישט געווען אין דעם קיין וויין אדער אנדערע זאכן. איז ממילא דארפן מיר היינט מאכן פונקט די זעלבע זאך וואס איז געווען יעמאלט. ווי איז געווען יעמאלט? לחם עוני וואס האט געקענט ווערן דערפאר זאגט די גמרא דערפאר לערנט מען ארויס פון דעם פסוק לחם עוני ברוחניות אז עס מוז זיין דווקא לחם עוני ווייל אזוי ווי עס איז געווען יעמאלט וואס דאס ביאור בזה דער האט געמאכט געשמאק איז ביאור בזה פאר וואס איז דאס דורך יציאת מצרים האט זיך אויפגעטון אז אידן זיינען געווארן אויס עבדי פרעה און זיינען געווארן עבדי השם טאפלטע זאך אויס עבדי פרעה און געווארן עבדי השם שטייט אין פרשת בהר און דער רבי ברענגט אויף דעם אין גמרא מגילה דאס הייסט זיי האבן דעמאלט געהאלטן ביי קבלת מלכותו יתברך וואס איז געווען מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ארויסגעגאנגען פון מצרים אויס עבדים פון פרעה געווארן עבדים פון דעם אייבערשטן זיי האבן מקבל דעם מלכות פון דעם אייבערשטן וואס מלכות קבלת המלכות קומט אלעמאל פריער פאר דעם קבלת עול צו מקיים זיין די ציווי השם זי קען נישט מקבל זיין ציווי השם, פאר דאס נישט מקבל זיין זיין מלכות פון אייבערשטן. א קלארע גמרא, א משנה אין ברכות, לשון חזל, פארוואס איז קדמה שמע לוהיה אם שמוע? יקבל עליו עול מלכות שמים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. איז זיך געשמאק פארשטאנדיק, וויבאלד מיר געווארן אויס עבדים פון אחשורוש און געווארן עבדי השם, וואס איז יעמאלט ווען מ'ווערט א עבד השם, וואס דארף זיין יעמאלט? און אין דעם טאר זיך נישט אריינמישן ענינים פון מציאות האדם. ווען דו ביסט מקבל מלכות, שטייען אלע מיט א ביטל, אלע שרייען יחי המלך, מ'נעמט אן דעם מלך, און ממילא דער ענין פון שופר, וואס דער ענין פון מורא, דער אייבערשטער זאל קבלו מלכותו, אמרו לפני מלכיות, כדי שתמליכוני עליכם, במה בשופר, מען שטייט שטיל, ס'איז נישטא יעמאלט א גאנצער טומל אין מפרשים, ווי מעג מען יעמאלט בעטן זאכן אויף אייגענע זאכן, מען שטייט דאך ממליך דעם אייבערשטן, יעמאלט איז נישטא קיין ענין פון מציאות האדם, על דרך ווי חזל זאגן, די גמרא דערציילט אין חגיגה דף ה אז מאן דמחוי במחוג קמי מלכא איז זיין עונש דער היפך החיים די גמרא דערציילט א מורא'דיגע מעשה מיט רבי יהושע בן חנניה ער איז געווען א עצה געבער פאר פאר דעם מלך ער האט זיך מיט אים מייעץ געווען און ער איז אמאל געשטאנען פארן מלך געווען דארט איינער א שר א גוי און האט זייער פיינט געהאט אז דער מלך זיך מייעץ מיט רבי יהושע בן חנניה האט ער אים געוויזן אז דער אייבערשטער האט אייך פיינט דער אייבערשטער גייט אייך הרגענען אלעמען רבי יהושע בן חנניה האט אים צוריק געוויזן אז דער אייבישטער האט אונז ליב. מיטאמאל זעט דער מלך אז דער שר דער גוי ווינקט צו רבי יהושע בן חנניה און זאגט אים, וואס האט ער דיר געענטפערט? איך האב נישט פארשטאנען וואס ער האט מיר געענטפערט. שטייט דארט היפך החיים, מ'האט אים געהרגעט. עס ווערט אבער א שאלה פארוואס האט מען רבי יהושע בן חנניה נישט געהרגעט האט דאך ער געווען א געוויזן. איז דא א אריכות פון רבין אין ליקוטי שיחות חלק ד' וואס דער הסבר הארה פארוואס רבי יהושע בן חנניה נישט געהרגעט און נאר אים אבער די גמרא זאגט פשוט מאן דמחוי במחוג קמי מלכא יעדער איינער וואס ווייזט מיט א פינגער אין פראנט פון מלך זיין עונש איז היפך החיים און דערפאר נאר אין דעם דארף נישט זיין דער טעם און געשמאק פון מצה עשירה פסח באנאכט דער ענין וואס ארויסגיין פון מצרים איז געווען קבלת המלכות קען נישט זיין קיין ענין פון טעם ס'קען נישט זיין קיין געשמאק ס'קען נישט זיין קיין מצה עשירה פארוואס? ווייל קבלת מלכותו של הקדוש ברוך הוא פון ווערן עבדי השם איז נאר דורך לחם עוני, וואס איז דאס? ביטול בתכלית, יעמאלט קען מען מקבל זיין דעם מלך ווי ער איז א מלך, דאס איז פון די שיחה פון אחרון של פסח און נאך דעם שבת פרשת שמיני תשכ ו.